מורי ורבותי, אונז וועלן לערנען זוהר הקדוש פרשת וירא, אונז זענען ממשיך די שטיקל וואס מען האט געלערנט פאריאר, מיט אביסל מער עיון, מיט אביסל מער אויך אריינגיין ווייטער אין די חלק וואס מען האט נישט אזויפיל אדורכגערעדט פאריאר. אונז האבן געלערנט אז די זוהר באופן כללי איז מפרש די חידוש פון אברהם אבינו אז ס'דא וירא אליו הוי' עס איז דא א זאך וואס הייסט מען קען זעהן די אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו האבן גערעדט אברהם אבינו האט געמאכט א מזבח להוי' הנראה אליו דאס איז א זאך וואס איז נישט געווען פארדעם. מען האט טאקע געקענט הערן הוי' אבער נישט געקענט זעהן. אונז האבן גערעדט באריכות וועגן די ענין אז ס'דא א וויכטיגע זאך, די וויכטיגסטע זאך פאר א מענטש איז וואס מען קען זעהן, וואס איז וואס ס'איז, וואס זאכן זענען בעצם, דאס אז ס'דא א באשעפער בעצם, דאס אז א מענטש איז גוט בעצם, דאס אז א מענטש איז געבוירן מיט א כח צו זיין א בעל דעת א בעל שכל, דאס וואס א איד איז הייליג בעצם, די אלע זאכן זענען גאנץ גוט, אבער ס'איז נישט די אמת'דיגע מקום העבודה, ס'איז נישט די אמת'דיגע זאך וואס איז נפקא מינה פאר א בשר ודם, פאר א בן אדם. א בן אדם איז אזא נברא וואס ער דארף זיין הנראה אליו, ער דארף עומד זיין אויף וואס ער קען זען, וואס עס שטימט פאר אים, אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביי אדם הראשון אז די אלע צמחים זענען געווען בכח האדמה, אפילו ווי לאנג ס'איז נאכנישט געווען קיין מענטש, אבער ואדם אין לעבוד את האדמה זאגט רשי ס'איז געשטאנען ביי פתח, די אלע כח הצמחים, די אלע צמחים, די אלע אילנות, די אלע עצים, דאס הייסט ס'מיינט אויך די עצים, עצים פון גן עדן, ס'איז דאך די המשך פון יענע פרשה ויצמח הוי' אלהים גן בעדן מקדם, די גן עדן, די עץ החיים, די עץ הדעת, זענען אלע געווען, געשטאנען על פתח אזוי שטייט ביים טיר אבער נאכנישט אריין אין טיר, אריינצוגיין אין טיר אויף דעם דארף מען אדם, אין אנדערע ווערטער. דאס וואס א מענטש קען זעהן, דאס וואס א מענטש קען משיג זיין, דאס וואס א מענטש קען פארשטיין, דארט איז די עיקר מקום האדם, דארט איז די עיקר זאך וואס ס'שטייט אויף דעם א מענטש, אויף דעם קען מען רופן התגלות השכינה, התגלות ההוויה, התגלות הקדוש ברוך הוא, דאס איז די זאכן וואס מען קען זעהן, נישט דווקא וואס ס'איז, וואס ס'איז איז די מציאות, ס'איז גוט אויף צו וויסן, אבער ס'איז נישט גוט, טוישט נישט די מענטש, וואס טוישט די מענטש, וואס קען מאכן פון דעם עבודות, וואס מען רופט דעת, וואס מען רופט, מען קען פארשטיין, וואס מען קען זעהן. וואס קען זיין יוצא מהכח אל הפועל. עד כאן די ענין וואס אונז האבן גערעדט פאריאר, אונז האבן גערעדט נאך א המשך וועגן דעם, די נקודה וואס מען קען נאך אסאך מער פארברייטערן, וואס איז די זאך, וואס איז די זאך וואס אונז זעהן, אנדערע ווערטער וואס איז די חילוק פון הערן, לשמע אוזן שמעתיך ועתה עיני ראתך, אז א מענטש קען האבן פארשידענע רילעישאנשיפס מיט מיט געטליכקייט, פארשידענע רילעישאנשיפס מיט גאט, קען זיין א מצווה ועושה, יא, די אייבערשטער זאגט און איך פאלג, ברוך אומר ועושה, א געוויסע יחס, אזוי ווי די גאנצע בריאה האט אזא יחס, ברוך אומר ועושה, ויאמר אלהים איז געווארן כי הוא אמר ויהי הוא ציוה ויעמוד. קען זיין א יחס פון שומע ועונה, יא, דער אייבערשטער רעדט און אונז הערן, נעשה ונשמע און אונז פאלגן, ס'איז אלע מיני רילעישאנשיפס וואס קען דא, אבער פון דעם אלעס איז נאכנישט דא קיין זיך זעהן, מ'האט זיך נאכנישט געזעהן, אזוי ווי מ על דרך משל, אז מ'רעדט איינער א שידוך, און מ'הערט און מ'פארשטייט און מ'זעהט איין די מעלות פון די בן זוג פון די וואס מ'איז מציע, אדער מ א מענטש ווערט נתקרב צו איינעם, ווערט נתקרב צו א חבר, צו א רבי, און ער ווייסט אלע זיינע מעלות, אבער ווילאנג ער זעהט אים נישט, ער קען אים נישט, מ'קען נישט זאגן אז ער קען אים, ער האט אים נישט געזעהן, ער האט אים נישט געטראפן, ער ווייסט, אפשר ווייסט ער פארשידענע. נקודות אין אים, ער ווייסט ער ווייסט צו רעדן וואסערע מידות טובות דער רבי האט, ער ווייסט צו רעדן וואסערע מידות טובות זיין כלה האט, ער ווייסט צו רעדן ווי קלוג זי איז און ווי גוט זי איז און ווי שיין זי איז, ער ווייסט אבער נישט זי, ס'איז אלץ תיאורים, ס'איז אלץ דעסקריפשאנס, ס'איז אלץ זאכן וועגן אים, זייער וויכטיגע זאכן, ס'איז נישט זיי, נישט אים. און וירא אליו הוי' איז די טייטש יעצט האט אברהם אבינו אויסגעפונען ווער איז דער אייבערשטער וואס ער האט אגאנצע צייט גערעדט וועגן דעם און אונז אונז ווארטן כסדר אויף אזא סארט אזא סארט מינוט מ'קען דאס רופן די מינוט פון די כניסה לחופה פון די כניסה אל הבית אזוי ווי אונז האבן געזאגט די דוגמא די ציור וואס רש"י האט געזאגט איז אז די אילנות זענען געשטאנען על פתח הקרקע ס'שטייט ביים טיר און איז אריינגעגאנגען איז טאקע זייער שיין וואס וואס די פסוק הייבט אן וירא אליו הוי' והוא יושב פתח האוהל כחום היום ער שטייט ביים טיר און די אמת די המשך המעשה אז מ'איז אריין געגאנגען אינעווייניג יא ווייל איז אריין געגאנגען אברהם האהלה שרה אשתו נאך נישט געווען נישט געבליבן ביים טיר מ'הייבט אן ביים טיר און ביים טיר איז געווארן א וירא ביים דעם טיר און אריין געגאנגען אין די טיר אריין געגאנגען אין די טיר און מ'האט טאקע זיך געטראפן זיך געטראפן איינער מיטן צווייטן. אברהם אבינו און און די אייבערשטער. עד כאן פשוטם של דברים. אז אונז האבן געלערנט א דריטע זאך וואס מען זייער בקיצור אנגערירט וואס דאס האט צוטון מיט די ברית, אונז לערנען אז די גאנצע פרשה פון וירא אליו ה' איז א המשך פון די פרשה פון ברית מילה. ברית מילה האט דער זוהר געדרשנ'ט מיט די פסוק, ס'האט געדרשנ'ט הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, די זמיר איז מרמז אויף זמיר עריצים, שניידט די ערלה, און אזוי ווי אונז זעהן, אונז רעדן דאך אלץ אין די שפראך פון צמחים, קען מען זעהן אז צמחים האבן אויכעט ערלה, שלש שנים יהיה לכם ערלים, זייער אינטערעסאנט דער מספר שלש שנים, וואס מ'וועט זעהן איז אויך דא שלשה אנשים ניצבים עליו, אפשר האט עפעס צו טוהן די שלשה אנשים מיט די שלש שנים וואס איז א ערלה. טייטש מען דארף אדורך גיין די דריי אנשים אדער עפעס טוהן מיט זיי ביז מען קומט אן צו די קודש. און דאס איז די טייטש באופן כללי אונז האבן מסביר געווען איך האב געזען דער ראדזינער רבי זאגט עס אין אזא וועג וואס איז מער קרוב צו וואס אונז האבן גערעדט אז ברית איז מרמז אויף די ענין. ס'ווייזט אויף די זאך אז א מעשה בני אדם קען מתקן זיין מעשה אלהים. אז זאגט טורנוסרופוס האט געפרעגט פאר רבי עקיבא, ווי קען זיין אז ווען מ'זאגט אז מ'דארף זיך מל'ן, די אייבערשטער האט דאך געמאכט א מענטש מיט א ערלה, זאגט ער יא אמת, אבער די אייבערשטער ווארט אז א מענטש זאל עס פאררעכטן. דאס איז אויב אונז רעדן אז די גאנצע זאך פון א מענטש איז צו ווייזן זאכן, זיך קענען זעהן, וויפיל מ'זאגט אז מ'זאל גלייבן אן זעהן, און וויפיל מ'זאגט. די אמת איז אזוי, עס איז נישט קיין חילוק אויב דו ווייסט וועגן דעם, דאס איז א מדריגה פון א מלאך, אזא אבדזשעקטיוו זאך, א זאך וואס איז, מלאך איז טייטש א שכל מופשט, א שכל מנותק פון די מענטשליכע הוויה, דאס איז א מעשה פון א מלאך, אמונה פשוטה האבן מלאכים, מענטשן דארפן זען. און ביי א מענטש, דאס הייסט א ברית מילה, ער גייט זען, טאקע איז דא א ערלה, דארף מען אראפשניידן די ערלה, די שניידן פון די ערלה איז די מעשה פון די מענטש, די עיקר מעשה פון די מענטש, די. די מקובלים על כל פנים פארשטייען וואס שטייט אדם אין לעבוד את האדמה, און וואס איז דער עיקר עבודה פון די אדם, וואס דאס שטייט לעבדה ולשמרה, וואס דארף א מענטש טון אין א פעלד, זאגט ער ער דארף זייען, אבער דאס חורש זיין, קוצר זיין, זורע זיין, דאס איז נישט עיקר עבודה, וואס דאס בעצם זאגט ער טייטש, מען טראכט אריין, א מענטש טוט נישט גארנישט, ער לייגסט אריין פשוט די די זרע אין די אדמה, וואס ווער וואקסט, ווער מאכט עפעס טון, דער מענטש טוט גארנישט, ער לייגט פשוט, ער מאכט א שידוך, ער לייגט אריין די זאכן אין די ריכטיגע פלאץ, נו. עפעס אן עבודה איז דאס, אבער די עיקר עבודה וואס א מענטש טוט, וואס מ'קען זאגן דאס איז א וויכטיגע חלק פון די עבודת האדם בכרם בשדה, איז די שניידן די קוצים ודרדרים, שניידן די קוצים מן הכרם, שניידן די פרונינג, פרונינג איז זייער א וויכטיגע עבודה פון עבודת בני אדם, און דאס איז נישט קיין זאך וואס איז, וואס געשעט נישט פון זיך אליינס, פארקערט, מצד הטבע איז דא א טבע, די סדר הטבע איז אז ס'וואקסט צופיל, אלעמאל וואקסט צופיל. און אז מ'לאזט עס אויף על עמדו איז אזוי ווי אסאך זאכן אין טבע זענען אזוי נישט נישט טייטש ס'איז שלעכט קען נישט זאגן אז איי מעשי הקדוש ברוך הוא זענען אלע גוט אבער ס'איז צו גוט ס'גייט צופיל און דער מענטש דארף עס געבן פארעם א מידה גבול דארף שניידן דארף זאגן זמיר עת הזמיר הגיע ס'איז געקומען די צייט צו שניידן גרויסע זאך פון א מענטשן איינע פון די זאכן וואס מענטשן עס איז שווער פאר מענטשן צו כאפן, בפרט ווען מען ווערט עלטער און מען הייבט אן צו זען ווי אזוי די וועלט ארבעט, אפשר איז די עיקר עבודה פון א מענטש איז צו שניידן, נישט וואס יא צו טון, וואס יא צו טון, די יא טוט די אייבערשטער, די יא געשעט פון זיך אליינס, יעדער איינער האט רצונות, יעדער איינער האט כוחות, לפי עניינו, לפי ערכו, האט ליב צו לערנען, האט ליב צו דאווענען, האט חידושים, די חלק איז נישט אזוי שטארק די עיקר, ווען מען זאגט א מענטש, מ'איז משבח א מענטשן. אז ער האט עפעס געטון ער באקומט שכר, עפעס א עפעס א יגיע כפיך כי תאכל, וואס איז די עיקר שבח וואס מען קען זאגן פאר א מענטש? מען קען עס רופן כריתת ברית, און פארוואס רופט זיך כריתת ברית מיט לשון שנייד? ווייל די עיקר עבודה פון א מענטש איז ווען ער שניידט זיך אפ פון אנדערע זאכן, און אנדערע זאכן מיינט נישט דווקא שלעכטע זאכן, על פי רוב, בעומק איז אלעמאל. די אנדערע זאכן מיינט די גוטע זאכן, ווייל יעדער איינער וויל דאך אלעס, איך וויל דאך זיין סיי תורה און סיי גדולה, סיי תורה וגדולה במקום אחד און סיי נישט תורה וגדולה במקום אחד, איז אפשר דא א ענין דווקא זיך מוסר נפש זיין פאר תורה, אדער דווקא זיך עוסק זיין נאר אין צדקה און נאר אין מאכן געלט, און ער וויל אויך זיין א גוטער חבר פאר יעדער איינער, ער וויל אויך זיין א גוטער טאטע פאר זיינע קינדער און א גוטער מאן פאר זיין ווייב און א גוטער ווייב פאר איר מאן, און אויך וויל ער פארשטיין הלכה, און אויך וויל ער פארשטיין קבלה און אויך פארשטיין חומש, און אויך וויל ער. זיין א פארשטיין צו פאליטיק און ס'איז אלץ גוטע זאכן, נישט קיין שלעכטע זאכן, אפילו די זאכן וואס זענען לכאורה שלעכט איז נאר ווייל זיי נישט אין די ריכטיגע פלאץ, ווייל זיי זענען צו צופיל, ער וויל קענען מענטשן איז רעדט ער אביסל צופיל וועגן זיי, איז דאס קומט קומט ארויס רכילות, אז ער וויל מאכן געלט צופיל איז פון דעם גנב'עט ער וועגן דעם, אבער ס'איז אלץ גוטע זאכן. נישטא אין די וועלט עכט שלעכטע זאכן, בטבע איז נישטא קיין שלעכטע זאכן, ס'קען זיין נישטא אזא זאך שלעכטס, דער אייבערשטער האט נישט געמאכט גארנישט שלעכטס, וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אלעס וואס דער אייבערשטער האט געמאכט איז גוט, איז פארוואס פארוואס ווערן אונז צומישט, פארוואס לעבן אונז אין א וועלט ווי עס איז נישט אלעמאל גוט, און פארוואס, קענסט זאגן פשוט'ער פארוואס. מענטשן ווערן סטאק אזויפיל, פארוואס מענטשן פירן נישט אויס וואס זיי דארפן, ער זאגט א מענטש ער האט שוין דרײַסיק יאר וואס ער פרובירט עפעס אויפצוטון און איז נאך נישט אנגעקומען, איז על פי רוב ווייל ער האט נישט אויסגעלערנט די סוד פון אפשניידן די קוצים מן הכרם, פון זמירה. און זמירה מיינט מוותר זיין אויף גוטע זאכן. איך זעה אסאך אידן, גוטע אידן, וואוילע אידן, אפשר מען קען זיי רופן אפילו צדיקים, און וויבאלד זיי האבן נאך קיינמאל נישט מוותר געווען אויף גארנישט, פעלט זיי עפעס אין זייער מענטשליכקייט, ס'פעלט זיי עפעס אין זייער השגה, און אין א געוויסע זין קומט זיך זיי גארנישט קיין שכר אויף וואס זיי האבן געטון, ווייל די עיקר עבודה פון א מענטש וואס איז צו שניידן האט ער האט נאך קיינמאל נישט געטון, ווייל ער וויל טאקע אלעס, און ער האט פרובירט צו טון אלעס, און אפשר איז ער האט ער א פריווילעדזש און ער לעבט אין א אין א וועלט ווי ער האט גענוג צייט און האט מען שטעלט אים צו און ער מיינט אז ער טוט אלעס, ער לערנט און ער דאווענט און ער איז עוסק בחסד און ער איז עוסק אין אלעס, איינער וואס וויל טון אלעס איז ער גארנישט, ער האט זיך קיינמאל נישט מחייב געווען, די גרויסע עבודה וואס מען קען רופן אפשר די עיקר קבלת עול מלכות שמים, אז א מענטש זאגט יא איך ווייס אז מען דארף לערנען סיי נגלה סיי נסתר און סיי דאווענען בדביקות און סיי טון חסד און סיי. מאכן ביזנעס און סיי זיין א גוטע טאטע און ער זאגט אמת אבער אז כ'וועל זאגן די אלע זאכן וועל איך נישט טון קיין איינס פון זיי און ס'וועט ווערן אמת'דיג רע פון די פרובירן צו טון אלעס איז אדער ווערט א מענטש אזא רגיל אז אלעס גייט אים גוט ער ווערט רגיל אז ער איז מצליח אויף אלעס און ווערט א שלעכטער מענטש ווערט א עגאיסטישער מענטש אדער בכלל ער נעמט זאכן און ער איז זיי מאריך און ער גייט צו ווייט מיט זיי. מען דארף קענען מאכן טשויסעס, דאס הייסט באמת בחירה פון א מענטש, בחירה איז נישט בין טוב לרע, ס'איז נישטא אזא זאך רע, כמעט נישטא אזא זאך, אמאל ווען ס'דאכט זיך, ס'דא בחירה בין טוב לטוב, אויב איינער ווייסט שוין דעם און מיר האבן גערעדט פאר א וואך, דארף מען האבן א הבחנה, דארף מען זייער גוט וויסן ווער איז די לעכטיגע, וואס זאגט די אייבערשטער פאר דיך, איז עס צו גיין אוועק פון חרן, איז עס צו דווקא בלייבן אין חרן, זיך צו דינגען מיט עבודה זרה, נישט זיך צו דינגען, ס'אלץ זאכן וואס מען קען נישט גרינג מכריע זיין, מען דארף אריין לייגן אין דעם אסאך אסאך צייט, אסאך כח, אסאך התבוננות, ביז מען זאל קענען קענען וויסן וואס איז ריכטיג, און אמאל נעמט עס אסאך צייט, אברהם אבינו איז געווען הונדרעט יאר ביי די וירא אליו ה' עס איז שוין געווען פריער וירא אליו ה' די די וואס אונז רעדן פון היינט איז הונדרעט יאר, עס איז גענוג צייט אפשר צו וויסן איין צוויי זאכן אין הונדרעט יאר. טראכט פון די מעשה מען זאגט רבי חיים וואלאזשינער איז געקומען צו די ווילנע גאון האט אים געזאגט אז ער וויל מאכן א ישיבה און די ווילנע גאון האט אים נישט געלאזט ער האט געזאגט הער כ'האב א גוטע איידיע האט ער געפאלגט די רבי איז ער אהיים געפארן אין א יאר ארום איז ער צוריק געקומען צו די ווילנע גאון מיט די זעלבע די זעלבע הצעה ער וויל מאכן א ישיבה דאמאלס האט אים די ווילנע גאון געזאגט ער זאל עס מאכן און טאקע מצליח געווען. ער האט געזאגט אז די הסבר איז אז ער האט געזען אז די ערשטע מאל האט ער צופיל חשק, האט עס אפשר נגיעות וואלט מען געזאגט, אבער באמת די ווארט איז נישט נגיעות, די ווארט איז, מען דארף קענען ווארטן אויף זאכן דארף מען קענען האבן א שהייה, דארף מען קענען דורך גיין דעת, דורך גיין אסאך צייט, זיבן יאר, א גאנצע יאר, אפילו א גוטע זאך, דבש מצאת אכול דייך, פרי החפזון החרטה. כאפן זאכן ווייל מ'וויל טון אלעס און נישט טון יעצט אם לא עכשיו אימתי וואס איז א געוואלדיגע איידיע אבער די איידיע דארף מען אויך קענען שניידן קענען שניידן און זאגן איך ווייס אז ס'דא א מורא'דיגע urgent זאך וואס מ'דארף עס די מינוט טון אבער אויב איך וועל עס טון יעצט וועט עס נישט אויסקומען ריכטיג און אפשר בין איך נאכנישט גרייט פאר דעם, אפשר דארף איך נאך ווארטן שלש שנים יהיה לכם ערלים, וועט איך טייטש ביי טוב, וואס איז דאס ערלה? ערלה איז נישט קיין קליפה, איז עפעס א שלעכטע זאך, געפלאנצן א בוים, געוואלדיג, געפלאנצט א נייע בוים, זאגט די תורה, נעם נישט פון דעם פאר דריי יאר, פארוואס? עס דארף זיך געבן צייט פאר די בוים זיך איינצוווארצלען, מען דארף געבן צייט זאכן זאלן זיך אנטוויקלען, עס זאל זיך אנטוויקלען ריכטיג, און די דריי יאר גייט מען אפשניידן אז עס העט וואקסן שלעכט העט מען שניידן פון די רעכטע זייט, אז עס העט וואקסן שלעכט דא העט מען שניידן פון די לינקע זייט, און מאכן אז עס זאל וואקסן גוט, עס זאל וואקסן גראד. דאס איז נישטא קיין וועג ארויס פון דעם נאר אין צייט, געזען איינער זאגט אז ערלה קען מען זיך לערנען פשוט אין ביזנעס, איינער לייגט אריין א השקעה, מאכט א אינוועסטמענט, אויב איינער וויל גלייך זען די ריטורן אויף זיין אינוועסטמענט ער וויל גלייך ארויסנעמען געלט געווענליך וועט עס פאלן די ביזנעס די סדר איז אלעמאל מען דארף מאכן א השקעה מען דארף פאר דריי יאר אריינלייגן שפעטער וועסטו נעמען ארויסנעמען דאס איז אזוי אין אפילו אין געלט איז אזוי און אסאך מענטשן ווערן נכשל ווייל ער האט די דרייוו ער וויל גלייך וויל גלייך איז נאר א גנב איז די איינציגסטע זאך וואס מען וויל גלייך איז א גנב. דעם קומט ארויס קליפות, גניבה, אדער רחניות'דיגע גזילה, אז ער וויל גלייך, א טובה ער וויל גלייך, מען דארף נישט גלייך, אויב מען דארף עס טוהן, און מען דארף טוהן פאר דריי יאר אן אן אן מקבל זיין שכר, אן עסן פון די בוים, אן עסן פון די גוטע בוים, דאך א גוטע בוים איז דאך א גוטע זאך, אבער צופיל פון גוטס איז שוין אויך נישט גוט, און מען האט געטוהן אין די בריאת העולם האט דאך אזוי אויסגעזעהן, געווען אדם הראשון, עס איז געווען עשרה דורות, עס איז געווען נח, עס זענען אלע געווען גוטע זאכן. אבער די אייבערשטער האט זיך אויך געפירט אזוי, שלש שנים יהיה לכם ערלים, ווען מ'האט געדארפט שניידן האט מען געשניטן וואס מ'האט געשניטן, נאכדעם וואס ער האט געשניטן איז דא א זאך וואס הייסט בחירה, אתה ה' אשר בחרת באברהם מיינט נישט דווקא אז אנדערע זענען געווען שלעכט, אבער ס'מיינט אזוי איז די סדר, אזוי ווי אונז לערנען כסדר, וואס מ'רעדט אויפן אייבערשטער איז א לימוד פאר אונז, מה הוא רחום אף אתה רחום, אלעס איז א לימוד, די אייבערשטער פירט זיך כביכול אין א טויטל מענטשליכע וועג, מ'דארף זיך לערנען פון דעם. דארף קענען שניידן, איך גיי נישט זיין דער וואס קען אויכעט דאווענען און אויכעט לערנען, איך וועל נאר זיין דער וואס דאווענט, אזוי דארף א מענטש מאכן אזא החלטה, און אזוי וועט ער אנקומען צו אפשר סוף וועט ער לערנען אויכעט, אזוי איז דער סדר הדברים ווייל אלעס איז קול איז עפעס זער, ווי איינער קען קיינמאל נישט שניידן, קען קיינמאל נישט מחליט זיין איך גיי זיך מקדיש זיין אפילו היינט, איך וועל זיך מקדיש זיין פאר איין געוויסע זאך, און איך ווייס אז ס'קאסט א פרייז, איך ווייס אז ס'איז אז ס'מיינט אז איך וועל נישט זיין אין שלימות אין די צווייטע זאך, לערנען אין די פרשת השבוע גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, און אוואדע מ'וועט גיין אסאך דרשות און מ'וועט זאגן אז אוואדע אדרבה פון די הכנסת אורחים קומט מען צו קבלת פני השכינה, דאס איז גוט אפשר בסוף, אבער באנהייב די חינוך, די עבודה פון דעם איז ניין, ס'דא אן עבודה קבלת פני השכינה, ס'איז געוואלדיג, ס'איז זיס. ס'דא אן עבודה פון הכנסת אורחים, און אפשר איז דא מענטשן וואס זיי זענען טאקע ווייניגער אין הכנסת אורחים מער אין קבלת פני שכינה, איז דא פארקערט, אבער וועלכע זייט דו ביסט, איז דא אלעמאל א טשויס, איז דא אלעמאל א טרעיד אף, מען דארף קענען מאכן בחירות בין טוב לטוב, אברהם אבינו האט געזאגט ס'איז דא טאקע א גילוי שכינה, די גאנצע גילוי שכינה וואס אונז רעדן אבער הכנסת אורחים איז גרעסער, דאס איז מיין זאך, איך בין א בעל הכנסת אורחים, איז ביטע זאל די שכינה ווארטן, אויב ס'וועט נישט ווארטן קען איך נישט העלפן, אבער ס'איז מער וויכטיג. דאס הייסט א מענטש וואס האט א כח הברית, דאס הייסט א כח כריתת ברית, ער קען זיך אפשניידן פון עפעס און טון א צווייטע זאך, הייסט ער קען זיך מקדיש זיין, ער קען זיך דעדיקעיטן צו עפעס, און נאר אזעלכע מענטשן קומען אן, די זעלבע זאך איז פארקערט, אז למשל ווי ס'שטייט אין די גמרא שחורות כעורב, ווי קען מען טרעפן די תורה נאר ווער ס'מאכט זיך אכזרי כעורב על בני ביתו, יא?

זיך מקדיש זיין צו תורה קען ער דאס נישט נאר טון, אוודאי זאל ער טון, עט ער טון וואס ער קען, אבער ער קען נישט, און אזוי איז די הלכה תלמידי חכמים יוצאים שלא ברשות דריי יאר, ס'שטייט געדרוקט אין מסכת כתובות אין שולחן ערוך הלכות כתובות. וואס איז די טייטש? אוודאי איז עס א עוולה, טאר נישט דאס טון, טאר נישט, טאר נישט נאכלאזן די שטוב, טאר נישט נאכלאזן די ווייב, אבער דער וואס האט זיך בוחר געווען אין די דרך התורה, דער וואס האט זיך בוחר געווען אין די, ער גייט זיין א בעל תורה, ער גייט לערנען, ער מוז קענען שניידן, ער מוז קענען אפשניידן אנדערע זאכן, אפילו גוטע זאכן, און ווען מען האט די קוראדזש, און אוודאי דארף מען וויסן צו מען האט געטון די ריכטיגע, און דאס איז אליינס א זאך וואס מען דארף שלש שנים יהיה לכם ערלים און ווארטן, אבער וואס דוכט אויב א מענטש האט ווייסט ביי זיך קלאר אז דאס איז זיין זאך, און ער ווייסט אז ס'קאסט אים א פרייז, ער טוט א געוויסע מידות רעות פון דעם, אדער פארקערט. און פארקערט איז זיכער וויכטיג, א מענטש טוט תמיד די מידות טובות, און ער ווייסט, יעצט שמועס איך מיט מיין חבר, דער רבי פון לובלין זאגט אז אפילו מען רעדט דברים בטלים מיט א חבר, איז דאך א מצוות עשה פון די תורה פון ואהבת לרעך כמוך, איי איך קען נישט יעצט דאווענען, ס'איז פארן דאווענען, איך האב א מנהג איך רעד נישט פארן דאווענען, ס'איז אינמיטן לערנען, נישט קיין חילוק. יעצט יעצט איז דער יעצט איז זיך מצוות אהבת חברים מצוות הכנסת אורחים און מען קען שניידן נאר ווען מען קען אזוי טון קען מען עניטינג אויפטון ווייל אנדערש איז א מענטש יעדע מינוט אין פיר אנדערע פלעצער ער איז קיינמאל נישט אויף איין פלאץ און א פיזור הנפש ווען ער טוט א מצוה מיינט ער ער דארף לערנען ווען ער לערנט מיינט ער ער דארף טון א מצוה און ער גייט אלעמאל טון אלעס עס איז דא אזעלכע מענטשן און פון דעם קומט נישט גארנישט ארויס. און דאס הייסט איינער וואס ער זיך ער מאלט זיך, און אפשר איז דא עפעס א ענין פון האבן א עורלה אויך, ס'איז דא א, די אייבערשטער האט געמאכט די עורלה, ווי קען מען זאגן אז ס'איז א שלעכטע זאך, ס'איז נישט קיין שלעכטע זאך, ס'איז דא אין דעם תועלת, אבער אונז אידן, אונז האבן א מסורה פון אברהם אבינו, מ'שניידט עס אפ, אזוי ווי מ'טוט ביי די בוים, שלש שנים יהיה לכם ערלים, ס'רעדט נאך אלץ פון די נוסח פון די ביימער, יא, פון די נצנים נראו בארץ, פון די ביימער, שלש שנים יהיה לכם ערלים. אויב ס'וועט זיין אזוי דעמאלטס וועט זיין קול התור נשמע בארצנו מ'קען הערן די קול מ'קען עס זעהן גערעדט אז די שמיעת הקול קען אויך זיין א געוויסע הכרה אזוי ווי ס'דא טביעות עינא דקלא ס'איז דא איינער וואס הערט א קול ער באקומט די אינפארמעישן איך ווייס וואס מ'האט געזאגט ס'איז איינער וואס הערט א קול און ער דערקענט די דערקענט די רעדנער ווייסט ווער ס'איז הייסט אז א געוויסע ראי' אדער מ'זעהט ממש דאס איז שוין א נעקסטע לעוועל אז נישט נאר מען. מען ווייסט וואס צו טון און מען קען די וואס איז מצוה און מען קען די די גאט. דאס איז אלץ גערעדט לפי די פשט הדברים אז ס'דא אברהם אבינו און צו אברהם אבינו קומט א גילוי שכינה, דאס האבן מיר גערעדט, וואס די מדריגה פון אברהם אבינו ביחס צו אדם, גערעדט וואס איז געשעהן די זיידעס אדם מיט נח, און וויאזוי אברהם אבינו קומט מתקן צו זיין, גערעדט די ענין פון די ברית וואס העלפט צו צו דעם, די ענין פון כריתות ברית, די ענין פון עת הזמיר, פון שניידן. יעצט קומט רבי. ר' אלעזר, שפעטער ר' חייא, ר' אבא איז מסביר נאך מער, ר' אלעזר אין די זוהר, און ער זאגט אז דאס איז אלץ פיין און וואויל, אבער מען דארף נאך גיין נאך איין טריט טיפער, און די טריט, דאס איז איינע פון די יסודות'דיגע טריטס וואס די זוהר טוט אין יעדע דרוש, אין יעדע ענין, מען דארף רעדן וועגן כללות הענין, ארויסהאבן די סארט מואוומענט וואס ער טוט דא. און די דריטע איז אזוי, דו זאגסט אז די ערשטע פשט איז דו האסט אברהם אבינו און צו אים קומט שכינה, דארפסט אבער וויסן אז דאס איז נישט די ריכטיגע וועג על פי דרך האמת צו לערנען תורה, נישט די ריכטיגע וועג צו פארשטיין די וועלט, מען קען נישט אנהייבן פון די בשר ודם פון די מענטש, די מענטש וואס ליגט בעולם הזה, רעדן וועגן אים. א ראיה ברענגט ער אז עס שטייט נישט וירא ה' אל אברם, אל אברהם, שטייט וירא אליו, צו ווער איז דער אליו? טייטשט רבי חייא א ראדיקאלע טייטש, אליו מיינט צו די אייבערשטער אליינס, אין אנדערע ווערטער צו די שכינה. צו וועמען באווייזט זיך די הוי'ה דא? נישט צו אברהם אבינו, נאר צו די שכינה, אין אנדערע ווערטער, צו די מדריגה וואס אברהם אבינו האט גערעדט פון דעם ביז יעצט, די אייבערשטער האט דאך גערעדט כסדר, ויאמר ה' אל אברהם, דאס הייסט דאך א מצב פון די שכינה, די אייבערשטער'ס אמירה, די אייבערשטער'ס ווארט, טייטש די שכינה. צו די מדריגה איז דאס צוגעקומען, האט אייבערשטער מגלה געווען די מדריגה פון הוי'ה, דאס איז געשען דורך די ברית מילה. וואס מיינט מען צו זאגן? מ'קען עס מסביר זיין אין די המשך פון די ענין וואס איך רעד אז מ'דארף בוחר זיין צווישן טוב און טוב, נישט צווישן טוב און רע. אונז זענען צוגעוואוינט אז די סדר העלי' איז מ'הייבט אן אלס נברא, מ'קומט אן להתקרב אל הבורא, מ'הייבט אן אלס א מענטש, און איך מענטש, צוביסלעך העל איך פארשטיין גאט, העל איך אנקומען צו גאט. הייבט אן אלס מימות החול, חול, סעקולער, איך בין פשוט, און מען וועט אמאל זוכה זיין צו טראכטן פון די שכינה. דאס איז קודם כל נישט קיין, נישט קיין וועג אויף קביעות, א מענטש, ס'איז נישט קיין וועג דאס אז מען שטייט, מען איז שוין צוואנציג, דרייסיג, פערציג, פופציג, יעדן טאג הייבט מען אן פון פריש פון די, פון מימות החול, פון די מענטש ביז די שכינה. עס מוז דאך זיין אזא מין מציאות אז עט סאם פוינט איז מען אנגעקומען, מען האט בוחר געווען בשכינה, מען לעבט מיט די שכינה, מען לעבט מיט אמונה, מען לעבט מיט גאט. און וואס טוט מען יעצט? מען איז שוין דא, מען איז שוין אנגעקומען, איז דאך גוט, קען מען זיין פרייליך, שבת, קען זיין צופרידן. און נאך א וועג פון עס זאגן איז, אז ס'איז נישט באמת דא א פלאץ, לית אתר פנוי מיניה, ס'איז נישט באמת דא אזא זאך. אז א מענטש הייבט זיך אן אלץ מענטש און ער קומט אן צו די שכינה, נישטא אזא זאך. און א דריטע וועג פון עס זאגן איז, אז ווען א מענטש מאכט א טעות, יעדע טעות וואס א מענטש מאכט, יעדע חטא וואס א מענטש מאכט, איז די חילוק פון טוב וטוב, ער האט געמיינט אז דאס איז גוט און עס איז נישט געווען גוט, אדער ער האט געטון א מצוה אבער די מצוה האט דוחה געווען א אנדערע מצוה וואס אפשר יענע צייט איז געווען חשוב'ער וואלט געדארפט טון די אנדערע מצוה. אין אנדערע ווערטער אלע מדריגות זענען מדריגות פון די קדושה מען דארף נישט טראכטן בכלל בתור ווי איד בתור ווער ס'וויל גיין באהבת השכינה דארף נישט טראכטן קיינמאל פון מדריגות פון סטרא אחרא מען דארף נישט אננעמען אז מען שטייט אויף אינדערפרי מיט א

אבער אין דעם איז דא חסרונות, און נישט נאר אין דעם איז דא חסרונות, נאר אלע חסרונות וואס זענען דא, קומען ארויס פון דעם, פון געוויסע צו פשוט'ע הבנות אין די מציאות השכינה. און אוודאי אברהם אבינו על פי הפשט און על פי האמת האט נישט אנגעהויבן פון א דין עבודה זרה כפשוטו, און איך ווייס נישט צו עס איז בכלל געווען מענטשן וואס האבן געדינט עבודה זרה כפשוטו, אדער אפשר איז די עבודה זרה כפשוטו נישט געווען אזוי פשוט, נאר זיי האבן א געוויסע אלהות. בכל מקום מוקטר און מוגש לשמי יעדער איינער גלייבט אין א גאט, יעדער איינער האט א גאט, צו ער זאגט אז ער האט יא, צו ער זאגט ער האט נישט, ס'דא אזא מציאות. דארף דאס אבער אז דאס איז גארנישט, דאס איז נאר די התחלה, דאס איז נאר פתח האוהל, צו האבן אמונה, נישט צו פארגעסן קיין איין רגע פון א גאט, דאס איז נאר די אנהייב, און דאס איז באמת אזוי, אויב איינער העט עס טון פאר א טאג, פאר א מינוט, קען ער אנקומען דארט, שוין, יעצט יעצט איז מען קלאר, יעצט איז שויתי הוויה לנגדי תמיד, און יעצט וואס טוט מען? דא הייבט זיך ערשט אן דאס מעשה, מען דארף דאך וויסן ווען מען לערנט די פרשה פון אברהם אבינו, פון מענטשן וואס זענען אמת, מען רופט זיי מושלמים, דאך זיין מעשה הייסט איז נישט א גאנצע צייט א מעשה פון ווי אזוי דערמאן איך זיך נאכאמאל פון גאט, ער איז שוין דארט, און אונז דארף מען קענען לעבן אביסל אזוי אויכעט, אויפהערן זיך זארגן אזויפיל, גייט פארגעסן, מ'האט נישט פארגעסן, נאר די שאלה איז וואס טוט מען יעצט, ווי אזוי גייט מען לעבן יעצט. אויף דעם זאגט דער זוהר. וירא אליו הוויה, צו די אליו, צו די מצב השכינה, צו דעם דארף מען צולייגן די שם הוויה, והוא יושב פתח האוהל, די שם הוויה, די פתח האוהל קען הייסן אתה, דאס הייסט דאס איז נוכח, דאס איז שויתי השם לנגדי תמיד, אויף דעם דארף מען צולייגן, דארף מען אריין זעצן א העכערע מדריגה וואס הייסט הוא, די זוהר רופט עס עולם העליון, אין קבלה שפראך הייסט עס עולם הבינה, ס'דא העכערע מדריגות, העכערע הבנות, טיפערע השגות. איז דאס דארף מען צולייגן צו די שכינה, דאס הייסט מען דארף מכבד זיין די שכינה מיט קודשא בריך הוא, מכבד זיין די שכינה אין בינה, מען דארף מעלה זיין די שכינה, די גאנצע זאך פון זיך דערמאנען אז ס'איז דא א שכינה, פון זיך דערמאנען אז אונז לעבן נישט אליינס, דאס איז נאר די התחלה, כדי אז דאס גופא, די חיות השכינה וואס מיר רופן די ארץ, קול התור נשמע בארצינו, די ארץ, דאס דארף מען. טוישן, דאס דארף מען ברענגען צו אסאך א קלארערע הבנה, צו אסאך א קלארערע מדריגה. און דאס הייסט כחום היום, דער זוהר האט דאך געזאגט צוויי טייטשן אין כחום היום, איינס אז חום היום איז די ווארעמקייט פון אברהם אבינו, מידת החסד, ער האט אסאך ווארעמקייט אין זיך. צווייטע מדריגה, צווייטע פשט איז א אנדערע פשט, אז די חום מיינט די ווארעמקייט און די. די קאך, ווארעמקייט איז נישט די ריכטיגע ווארט, די קאך, די תשוקה, די אש, שלהבת פון די יחוד, אנדערע ווערטער די די יצר הרע, די פעשען. און דאס קומט רבי אבא מסביר זיין וואס איז פונקט די מדריגה וואס אונז ווילן ארויסברענגען די שכינה דערצו, וואס אונז ווילן קאנעקטן צו די שכינה. און די מדריגה באופן כללי הייסט, והנה שלושה אנשים וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. זאגט ער ווער זענען די שלשה אנשים? די שלשה אנשים זענען אברהם יצחק יעקב, דהיינו חסד גבורה תפארת, וואס זיי זענען ניצבים עליו, עליו אויף וועם? נישט אויף אברהם, ס'שטייט נישט דא קיין ווארט וועגן אברהם, עליו אויף די שכינה, וירא וירץ לקראתם לויפט די שכינה, ס'דא א תשוקה, ס'דאך דא א יחוד דא, ס'דא א גרויסע תשוקה, וירץ לקראתם וישתחו ארצה, און ער מאכט א כיסא, א מרכבה, פאר די אבות אין די שכינה, און אזוי זאגט ער אזוי דוד המלך. און איז געגאנגען מאכן זיין מלכות. ס'שטייט ער איז געגאנגען קודם כל אין חברון זיבן יאר. פארוואס איז ער געגאנגען אין חברון? ווייל די מלכות, אנדערע ווערטער די נוכחות, די פרעזענס פון די שכינה, מוז מען אנהייבן, מוז אלעמאל זיין קאנעקטעד מיט די אבות וואס ליגן אין חברון. שפעטער קען ער שטיין פאר זיך אליינס. וויאזוי קען מען דאס פארשטיין? א מינוט, מ'קען דאס פארשטיין. אז דאס איז א זייער ענליכע זאך וואס אונז האבן גערעדט פריער אז ס'איז דא זעהן ס'איז דא וויסן קענען א מענטש און ס'איז דא אים פארשטיין ס'איז דא וויסן אלע מיני זאכן וועגן אים פריער האבן מיר עס גערעדט באופן וואס דאס איז א מעלה הייסט סתם צו הערן און צו פארשטיין איז אזויווי א חיצונית'דיגע מדריגה נאכדעם צו קענען זיך געקענט ס'איז טאקע דא אזא סדר. עס קען אבער אויך זיין פארקערט, עס קען אבער אויך זיין אז אין די ערשטע מינוט, אזוי ווי מען זאגט איין מענטש, אז צוויי מענטשן האבן זיך געטראפן, אונז רעדן אונזער משל, חתן וכלה, א אינגל מיט א מיידל האבן זיך געטראפן, אין די ערשטע מינוט אזוי ווי מען זאגט לאוו עט פירסט סייט, מען האט זיך ליב געהאט, עס פילט זיך גוט צו זיין צוזאמען, עס פילט, עס פילט אז מען מעטשט, עס פילט, מען פילט אהבה, מען פילט ליבשאפט, מען פילט קירבה אויפן פלאץ, חן אישה על בעלה. איז דא. דאס אוודאי, אזוי ווי די שויתי השם לנגדי תמיד, ערשטע סטעפ, פתח אהל. איז אבער נישט גענוג, קיינמאל נישט. מען דארף צולייגן זייער אסאך, און דער משל פון דריי אבות איז זייער א גוטער משל, ווייל לפחות דריי, דריי איז א זייער א גוטע נומער פון ריבוי, דאס הייסט איינס איז נאך איינס, צוויי אביסל, דריי איז אזוי ווי למשל, כ'טראכט אסאך לעצטנס, דריי הייסט א בית דין, בית דין של שלושה, ס'דא א יחיד מומחה וואס איז אפשר אין מיקרי המציאות, ס'דא איינער וואס ער קען אמת'דיג ארויסהאבן א זאך די עכטע קלארקייט, ער זעט אדורך אלע שטותים. אבער נארמאל וואס די סדר אז א מענטש וויל וויסן עפעס, איך זאג דאס א עצה טובה אויך, אויב איז נישטא קיין רבי וואס איז א יחיד מומחה, מען גייט צו שלושה הדיוטות, א בית דין, וואס איז דאס א בית דין? של שלושה, איינער איז נוטה לימין, איינער איז נוטה לשמאל, איינער איז מכריע באמצע, אין אנדערע ווערטער ס'דא א ריבוי גוונים, א ריבוי דעות, ס'דא א ריבוי פרטים, ס'איז דא אלע מיני וועגן, אויב א מענטש וועט קענען אנקומען צו א החלטה, אזוי ווי זיי אויב מ'האט רבי חיים וואלאזשינער שרייבן און מ'וויל וויסן וואו ס'איז מכריע זיין עפעס, איז דא איין וועג פון קם אתי אלעזר למכה, אפשר א יחיד מומחה, א מער בעסערע וועג באמת, דא א וועג פון ויראה אליו, מ'זעהט און מ'פילט מידת המלכות, די אמת'דיגע בעסטע וועג, אין אנדערע ווערטער, מ'וויל בויען א מלכות של קיימא, נישט א מלכות וואס וועט אראפ פאלן, א מלכות דוד וואס איז א מלכות של קיימא, דוד מלך ישראל חי וקיים, מ'גייט זיבן יאר צו די אבות, מ'דארף לערנען יעדע זאך, מ'דארף לערנען חסד פון דעם, גבורה פון דעם, תפארת פון דעם, די אלע דריי צדדים וואס קען זיין אין יעדע זאך, רעדן מיט דריי אנדערע מענטשן וואס יעדע איינער קומט מיט א אנדערע בליק, פון רעכטס, פון לינקס, פון אינמיטן, אזוי ווי מען זאגט היינט, ס'דא רעכטס, לינקס, אינמיטן, ס'איז אלץ די גמור, מען קען קומען צו א זאך פון זייער אסאך וועגן, און אז מען קען אזוי טון, און מען קען נישט נאר האבן אהבה. על כל פשעים תכסה אהבה, מ'קען אויך טאקע האבן א הכרה, פארשטיין די מעלות, פארשטיין די צדדים, פארשטיין די פארקערטע, די חסרונות, די גבולות פון יעדע זאך, פארשטיין וויאזוי מ'קען ארבעטן מיט דעם צוזאמען, וואס איז די הבנה, וואס איז די דעת דערפון. דאס קען בויען א מלכות של קיימא, דאס קען בויען א קשר של קיימא, א חוט המשולש, אזוי ווי משה רבינו האט געזאגט א כסא של א כסא של עמוד אחד, א בענקל מיט איין מיט איין פיס, קוים וואס קען שטיין, קוים וואס מיט דריי פיס קען עס שטיין, אפשר מיט פיר פיס, אזוי די פערדע פיס איז דוד המלך וואס עס קאנעקט מיט די ערשטע דריי פיס, א זאך דארף האבן לפחות דריי פיס אויף צו שטיין, ס'איז נישט גוט, איי לכאורה איז אסאך גראדער אסאך גלייכער, יא אויב מ'האט איין עמוד, אויב ס'איז האסט א פעסטע פעסטע עמוד אפשר קען עס שטיין מיט איינס, אבער נארמאל, בעולם הזה, עס וועט קומען איין ווינט פון יענע זייט וועט עס אראפ פאלן, עס וועט קומען איין טאג וועט מען נישט פילן די אהבה וועט עס אראפ פאלן, אויב איינער האט א פרטיות'דיגע אהבה אויף א מידה, אויף תורה, אויף גאט, אויף מענטשן, אויף א פראדזשעקט וואס ער האט, ער האט עס פון דריי זייטן, ס'שטייט ס'איז א טרייפאד לפחות, יא ס'קען שטיין פון דריי זייטן. דאס הייסט ער האט א כסא של שלש רגליים דאס הייסט וויבאלד פון די שלשה אנשים ניצבים עליו און ביז דעמאלטס האט אנש ק דא האט אברהם אבינו אנגעהויבן צו זיין זיכער מיט זיך ער האט צוגעזאגט קינדער פאר די דריטע מאל שוין קען אויכעט זיין אז בענין משולש האט ער אים צוגעזאגט יצחק פארן דריטן מאל ווי הייסט די דריטע מאל וואס שטייט וירא אליו השם טאקע צו אברהם אבינו וירא השם אל אברהם וירא השם אל אברהם דאס די דריטע מאל דאס איז שוין א חוט המשולש לא במהרה ינותק און א חוט המשולש מיינט ס'איז נישט געבויט אויף איין זאך ס'איז נישט געבויט אויף אפילו די איין זאך איז אמונה, אפילו די איין זאך איז א קביעות נצחית פון שויתי השם לנגדי תמיד איז אויך נאך נישט גענוג, מ'דארף קענען זיין געבויט אויף נאך זאכן, מ'דארף קענען מחבר זיין דאס מיט נאך זאכן, און נישט מחבר זיין מיט די טיפע, נאך די טיפערע חלק וואס הייסט והוא, דאס הייסט עפעס א העלמה, די מדריגה וואס מ'קען נישט ארויסזאגן קלאר, וואס מ'קען נישט, מ'קען עס נאר רעדן אזוי פון די בעק, און אזוי פון די עיר, מ'קען נישט זאגן די. דעמאלטס איז כחום היום און דאס קען דאס איז מעורר א דאס איז דא אין דעם איז דא א תשוקה אין דעם איז דא א ליכטיגקייט אין דעם איז דא א פייער דאס איז נישט קאלט דאס איז נישט קביעות דאס איז נישט געזעצט און אזוי איז עס דא איז דא א פייער פתח האהל כחום היום און די וועג קען מען אויך גיין שלש אבות קענען גיין אויף דריי פיס קען מען שוין גיין קען מען זיך רוקן קען מען מאווען פארווערד אין אלע ענינים וואס אונז האבן. איז דאס די סוד החכמה פון פארשטיין די וועג ווי אזוי מען בויט די מרכבה פון די שכינה נאכדעם וואס מען ווייסט אז מען האט די שכינה, נישט דאס איז די חשש, אונז דארף מען זיך נישט זארגן וועגן דעם, אונז דארף זיך זארגן ווי אזוי צו מאכן פון אים א דבר של קיימא.